שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אין דעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

און א גוטן יום טוב. די אידישע ביבליאטעק האט שוין מיט כמה יארן איינגעפירט א שענעם און א גוטן מנהג. יעדנס מאל ווען אונזערער א בן עיר גיט ארויס א בוך, פייערט די ביבליאטעק דעם יום טוב פון סיום הספר. דאס מאל האבן מיר זיך צוזאמען געקליבן לכבוד דאס דערשיינען פון חוה ראזענפארבס א ניי בוך. כידוע איז דאס נישט דאס ערשטע בוך וואס אונזער חשובע דיכטערין האט פארעפנטליכט. יודעי חן ווייסן אפילו צו דערציילן, אויב מען מעג אויסזאגן פונעם חדר, אז חוה ראזענפארב האט שוין גענוג מאטריאל, פאר נאך אייניגע ביכער, און צווישן זיי א בעלעטריסטישע שאפונג פון גרויס וואגיקייט, און מיר דעריבער האפן צו פייערן נאך אזעלכע ענליכע סיומי ספר, צוזאמען מיט דער דיכטערין אין דער גאר נאענטער צוקונפט. איר איצטיק בוך הייסט ארויס פון גן עדן. געוויס וואלטן מיר צופרידענער געווען ווען חוה ראזענפארב זאל אונז פירן צוריקוועגס צום גן עדן, אנשטאט ארויסצופירן פונעם גן עדן. אבער דער פאקט בלייבט א פאקט, מיינע פריינט, ווי קינדער פון דער מענטשליכער ראסע זענען מיר שוין אינעם קאיאר פון דעם בראשית פארטריבן געווארן פון א גן עדן. אלס אידן ווידער זענען מיר שוין ניט איינמאל פארטריבן געווארן ניט נאר פון איין גן עדן, און אלס יחידים איז דאך שוין אפגערעדט. יעדער איינער פון אונז וואלט געקענט אנציילן אן א שיעור פארלוירענע גן עדנס, אויב נאר מיר זאלן אננעמען די הנחה אז יעדער צערינענער חלום איז ניט עפעס אנדערש ווי א פארלוירענער גן עדן. אבער חוה ראזענפארב'ס ארויספירן פון גן עדן איז אין דער אמת'ן נישט אזוי טראגיש ווי עס קען קלינגען דער נאמען. אין דער אמת'ן פירט זי אדמ'ען און חוה'ן ארויס פון גן עדן בלויז צייטוויליג. עס איז דא א ציהל אין אירע אייגענע שורות לייענט עס זיך אזוי, אזוי טראגן ווייטער זיך אדם און חוה טאג איין נאכט אויס ארום דער וועלט. אמאל איז דער הימל זוניג צעלויכטן און אפטן נאך מיט וואלקנס פארשטעלט, און וועקן זיך אויף יעטוועדן באגינען ציטערט נאך אלץ בטחון אין בליק ס'וועט אפשר דאס ווארט היינט וואס כ'קען ניט געפינען קומען צו מיר, זיין נאמען איז גליק. גליק און חבלי לידה פון גליק, דאס איז דער הויפט מאטיוו פון חוה ראזענפארב'ס לידער בכלל און אירע לידער אינעם ארויס פון גן עדן בפרט. א אפשאצונג פון אירע שאפונגען בכלל. וועלן אונז געבן היינט צוויי חשוב'ע געסט רעדנער וואס מיר האבן איינגעלאדן. דער ערשטער רעדנער איז אונזער ליבער פריינט מלך ראוויטש, דער זקן הסופרים פון דער אידישער שרייבער משפחה איבער דער גארער וועלט. עס האט מיר אנומלטן געזאגט א חבר וועלכער האט באדארפט פארשטעלן חבר ראוויטשן אין מאנטריאל, און ער האט מיר געזאגט אזוי, מיר איז גוט, איך האב היינט א גרינגע אויפגאבע, ווייל פארצושטעלן ראוויטשן פאר אידישן עולם איז איינע פון די גרינגסטע מלאכות. אלע קענען אים אלס שרייבער, פאעט, עסעיסט, זשורנאליסט, וועלטרייזנדער. אלע ווייסן וועגן זיינע גרויסע פארדינסטן פאר די אידישע ליטעראטור, און בעיקר, אלע קענען אים אלס איש תמים בדרכיו, און איז דעריבער ביי אלעמען באליבט.

חשובער פארזיצער, חשובער גאסט פון אווענט, הויפט גאסט פון אווענט, חוה ראזענפארב, חשובער גאסט פון די פאראייניגטע שטאטן, אליעזר וויזעל, און חשובע געסט וואס זיצן דא אויף דער בינע און וואס זיצן דארט אין זאל. שוין דער אור-מענטש פון פאר זעקס טויזנט יארן, פון פאר צוועלף טויזנט יארן, האט געוואוסט אז ווארט און באשאף זענען ערגעץ וואו אינטעגרירט, זענען ערגעץ וואו איינס. שוין דער דריטער פסוק אין אונזער תנך איז נישט נאר ווארט, נאר אויך געדאנק וועגן דעם ווארט'ס געוואלטיגן כח. און גאט האט געזאגט עס זאל זיין ליכט, און עס איז געווארן ליכט. און אויך אין נייעם טעסטאמענט איז דא א ווערסיע פון יענעם דריטן פסוק אין חומש.

די וויטענבערג טראגעדיע אויפצושרייבן פארן טעאטער. די טעמע איז אזוי געוואלטיג און אזוי גרויס אז מען קען זיך ניט פארשטעלן מען קען זי אריינפרעסן אין ווערטער. אסאך לייענערס און קריטיקערס פון חוה ראזענפארב'ס פויגל אין געטא האבן יעמאלט בשעתו געזאגט, די וויטענבערג טעמע האט געזוכט איר ליטערארישן געשטאלטיקער און זי האט אים געפונען.

האבנדיג געפונען איר תיקון דערווייל אויף דעם געביט, אין לידער און אין דער חורבן דראמע, האט חוה ראזענפארב אונטערגענומען אויפצושרייבן אין בעלעטריסטישער פארם, אין דער פארם פון א ראמאן, באזירט אויף א מנין כאראקטעריסטישע געשטאלטן, די געשיכטע פון געטא לאדזש.

דעם ערשטן באַנד פֿון אָט דעם ווערק, געשריבן מיט אַ זיכערער האַנט פֿון אַ פּראָזאַיִקער, פּונקט ווי די דראַמע האָט חווה געשריבן מיט אַ זיכערער האַנט פֿון אַ דראַמאַטורג. און עס איז גוט געווען צוצוזען, ווי די יונגע דיכטערין גייט מיט גרויסע שריט פֿאָרויס אין דער קאַראַוואַנע פֿון ייִדישע שרײַבער צו די צילן, וואָס יעדע ליטעראַטור האָט זיי, אויב זי איז נאָר ערנסט פֿאַרגלויבט.

מיר וועלן איצטער הערן פארליינען חוה ראזענפארב'ס לידער אין ענגליש. אגב, די מערהייט פון די לידער זענען איבערגעזעצט געווארן דורך חוה ראזענפארב אליין אין דער ענגלישער שפראך. און צוריק מיט א צייט האט א ענגלישער זשורנאל מיטן נאמען פריזם אינטערנעשינאל וואס גיבט ארויס וואס ווערט ארויסגעגעבן דורך דער בריטישער קאלומביע אוניווערזיטעט האט פארעפענטליכט אייניגע פון אירע ענגלישע לידער און דערביי אויך געשריבן זיי געדרוקט זיי אין אידיש און ביי די זעלבע בלאט.

וואס האט זיך געראטעוועט פון דער היטליסט פון דער היטליסטרישע נעגל. צו דרייצן יאר איז ער שוין געווען איינגעשפארט אין א אויסראטונגס קעמפ, און א נס איז וואס נישט קוקנדיג אויף זיין ווערן פארשפארט אזוי יונג אין די געטא מויערן, האט ער דארט באוויזן אריינצוזאפן אין זיך, טאקע ווי דורך א נס, אזויפיל חכמה און ערודיציע. א נס איז אויך וואס זיין האריזאנט איז געבליבן ברייט און הויך טראץ די ענגשאפט און די באגרעניצטקייט פון זיינע קינדער יארן. און א גרעסערער נס איז אויך די פאקט וואס אליהו וויזל איז ארויס טראץ אלעמען, טראץ די רשעות פון זיין סביבה, איז ארויס א גאנצער. גרויס און שטארק מוז זיין זיין אינערליכער מאראלישער כח ער זאל קענען אויסשטיין און ביישטיין די אלע עינויים, עינוי הגוף, עינוי הנשמה, אז ער זאל קענען אויסהאלטן דעם נסיון און זיך דערהויבן צו דער מדריגה פונעם היינטיגן שרייבער אלי' וויזל.

פון א צאל ביכער, צווישן אנדערע די וועלט האט געשוויגן, דער קאיאר, די עקסידענט, די נאכט, און אנדערע. ווי א רעדנער רעדט ער בקול דממה דקה, און קול דממה דקה איז תרתי משמע. זיין רעדען איז ווי א נשמה אויסגוס, וואס נישט קוקענדיג אויף אירע נידעריגע אקטאוועס דרינגט אריין טיף טיף און שלאגט טיפע ווארצלען. ס'איז דעריבער אונז אלעמענס פארגעניגן ארויסצורופן צום ווארט אונזער גאסט אליהו וויזעל.
כ'האב קיינמאל ניט פארשטאנען פארוואס די גמרא גיט אן עצה אז מען זאל קיינמאל ניט זאגן דעם שבח פון א מענטשן אין זיין פנים, און דערביי איז פאראן א קליין טירל, אויף ענגליש הייסט עס א וועי אוט, אביסל מעג מען יא זאגן. ווייניג מעג מען זאגן ביז מיינער א רבי האט מיר אמאל געזאגט אין פאריז דער פירוש איז אן אנדערער דער מאמר חזל וואס זאגט אין אומרים שבחו של אדם לפניו מקצת שבחו כן אומרים אז וויפיל דו זאלסט ניט זאגן וועט אלץ זיין ווייניג. איז ווען איך הער ווי מען זאגט דעם שבח וועגן זיך אליין, איז מיר ווייניגער אומאנגענעם ווי פאר אנדערע. ניט ווייל מען זאגט צו ווייניג אדער מער ווי ווייניג, איך האב תמיד דעם איינדרוק אז מען מיינט ניט מיך. איך בין זיכער אז אלע האבן דעם זעלבן איינדרוק און חוה ראזנפארב אויך, אבער מיין ארבעט איז א לייכטערע, פארוואס? ס'האט נאכניט געטראפן איין מאל מ'זאל מיין נאמען ארויסזאגן ריכטיג, און אפשר בין איך אליין שילדיג אין דעם. איז אזוי ווי אפשר אסאך פון אייך קענען מיך ניט, מיין נאמען איז אליעזר און נישט אליהו. אמת אז אויף פראנצעזיש שרייב איך זיך אונטער אלי, אלי איז שוין אליהו. דאן הייבט זיך אן א מעשה מיטן פאמיליע נאמען. דער אמת'ער נאמען איז וויזעל. דאן אין ישראל און אין אמעריקע ווייס איך ניט פארוואס מ'האט מיר גענומען רופן ווייזעל. איז מיר נמאס געווארן צו קאריגירן יעדן איינעם, האב איך זיך אליין גערופן ווייזעל. קומט מען שוין צוריק צו וויזעל. אזוי אז וואס איר האט געהערט היינט נאכט איז אפשר נישט וועגן מיר אליין. פון דער אנדערער זייט בין איך היינט אין דער אין דער ראל אז איך דארף זאגן שבחים. און דעם אמת געזאגט, איך האב דאס ניט ליב. איך בין זיכער אז חוה ראזנפארב אליין וועט מיך פארשטיין און וועט מסכים זיין מיט מיר אז דער גרעסטער שבח וואס מען קען זאגן וועגן א מענטשן און אפילו וועגן זיין שאפונג איז אויפצוהייבן די שאפונג צו א מדריגה וואו זי ווערט מיטאמאל

דאס הייסט דער פונק האט זיך באהאפטן מיטן פייער. צו רעדן וועגן א שאפונג פון א דיכטערין וואלט געווען גוט און פאסנד און קאמפלימענט צו פרובירן און באהעפטן דעם פונק צום פייער. ווי אזוי טוט מען דאס? איז פרובירן צו אנאליזירן דעם אקט פון שאפן אליין איז קודם כל וואס איז שאפן און וואס איז דיכטונג. מיר ווייסן וואס דאס איז ווייל מיר ליינען דיכטונג און מיר קענען שעפער. אבער ס'איז פאראן אן ארט.

איז דאס ליד, און וויכטיגער פון ליד אליין איז דאס שווייגן פון ליד. דער כח פון א ליד איז דווקא אין די ווערטער וואס זענען ניט אין ליד, דאס וואס מען זאגט ניט, דאס וואס מען דערזאגט ניט, דאס איז דער כח, און אפשר איז דאס דער אמת.

אַזױ שײן איז געװען דאָס ליד פֿון די סירענעס, אַזױ מעכטיק איז געװען זײער געזאַנג, אַז עס האָט דערנענט זיך צום טױט. ס'איז געװאָרן דער פֿונק פֿון לעבן, װאָס האָט זיך באַהאָפֿטן אין פֿײַער פֿון טױט, איז כּדי צו ראַטעװען די מאַטראָזן. האט ער געלייגט וואקס אין די אויערן ניט צו הערן די סירענעס. דאס זאגט האמער אין זיין אוליס אין די אדיסעי. דא קומט קאפקא ווי געווענליך מיט זיין אידישן הומאר, מיט זיין שמייכעלע, און גיט זיך א פרעג נישט מיר און נישט דיר, און וואס געשעהט ווען די סירענעס זינגען ניט? ס'איז מעגליך. זאגט קאפקא ווייטער, מ'האט שלעכט פארשטאנען האמערן. ער האט דעם וואקס געלייגט אין די אויערן פון די מאטראזן ניט כדי ניט צו הערן דאס געזאנג, נאר כדי דאס שווייגן ניט צו הערן, ווייל פאראן איז א שווייגן.

און דער אנדערע איז רעמבאו. מיטאמאל דער יונגער רעמבאו וואס איז געווען מסתמא איינער פון די ריזן אין דער פראנצויזישער דיכטונג, האט ער זיך ארויסגעלאזט אין וועג, און ווי ער וואלט געלייגט וואקס אין זיינע אויערן כדי ניט צו הערן זיין אייגן געזאנג, ניט צו זינגען, און ער האט מער ניט געזונגען. העלדערלין האט שפעטער עפעס יא אנגעשריבן פון משוגעים הויז. ער האט געשריבן זיינע בארימטע לידער פון משוגעים הויז וואס זענען אזוי מעכטיג און שטארק אז מען פארשטייט אז ער געפינט זיך שוין יענער זייט שפראך. רעמבאו האט אויך געשריבן אבער ניט קיין לידער. ער איז געווארן מיטאמאל אן אוואנטוריסט ער האט געשיקט בריוו אהיים קיין פאריז צו זיינע פריינט וועגן מסחר, וועגן וועטער, גארניט צוויי מאל צוויי איז פיר. אבער ווען מען ליינט די בריוו ווערט מען אויך אויפגעשוידערט ווען מען ווייסט. אז אין די בריוו איז קיין דיכטונג ניט פאראן, די אנטי דיכטונג איז דארט פאראן, דאס הייסט רעמבאו גענוי ווי העלדערלין האבן זיך מיטאמאל אנטוישט אין ווארט, אנטוישט אין ליד, און אפשר שפעטער זענען זיי געגאנגען צו א מדריגה וואו זיי האבן זיך אנטוישט אין שווייגן אליין.

האט ער אין אנהייב געזאגט הנני, גאט זאגט אים קום נעם דיין זון את בנך את יחידך און גיי, זאגט ער הנני איך גיי, שפעטער האט ער מער גארניט געזאגט. ווען אהרן הכהן'ס צוויי זין זענען געשטארבן ווייל זיי האבן זיך באנוצט מיט ניט הייליג פייער, און ס'פאראן א פירוש וואס זאגט וואס הייסט ניט הייליג פייער, די קינדער פון כהן גדול האבן אריינגעבראכט אש זרה, פרעמד פייער, ניין, זיי האבן צופיל ליב געהאט, זאגט דער מדרש, זענען געווען פארליבט אין ווארט, דערפאר זענען זיי געשטארבן, זאגט די תורה וידום אהרן. אהרן האט געשוויגן. שפעטער נאטירליך ווייסט איר האבן מיר ביי איובן אז ווען איוב האט אנגעהויבן באקומען די בשורות איינע נאך דער אנדערע איינע נאך דער אנדערע, זענען געקומען זיינע דריי חברים און זיי האבן זיך געזעצט מיט אים און דריי טעג און דריי נעכט האבן זיי געשוויגן און דאס שווייגן.

כדי ס'זאל זיין ליכט דארף גאט זאגן ויאמר אדושם יהי' אור, ליכט זאל זיין, און דאס זאגן אליין איז געווארן די שאפונג. דא קומט דער מדרש און זאגט א מאדנע זאך, פארדעם איז גאט געווען אין דער פינסטערניש. גאט אליין איז געווען דער פינסטערניש. טאקע געווען. קומט דאס ווארט און פארטרייבט די פינסטערניש און ברענגט ליכט. קומט די שאפונג. און פארטרייבט די פינסטערניש, איז ביי אונז אין דער אידישער טראדיציע דאס ווארט פון גאר גרויסער וויכטיגקייט אלס א טייל פון שאפונג אליין. דאס הייסט, ווי וויכטיג שווייגן זאל ניט זיין, זאגן איז אלץ וויכטיגער. איז דערפאר האבן מיר געשאפן דעם תלמוד. און די תורה שבעל פה, די תורה שבעל פה וואס איז וויכטיגער אייגענטליך פון אלץ וואס מיר האבן געהאט אין אונזער ליטעראטור, און דאס איז דורכגעגאנגען דורות לאנג, און ניט האבנדיק די רעכט דאס אויפצושרייבן, איז ווען מיר וואלטן געהאלטן פון שווייגן וואלט קיין תורה שבעל פה ניט געווען. שפעטער דורך די געשיכטע האבן מיר געזען א מאדנע ערשיינונג, די וויכטיגקייט פון ווארט. די ערשיינונג אין ספעציעל אין מזרח אייראפע פון לעבן און טויט וואס זענען אפילו ניט קיין אנטיטעזן, גענוי ווי שווייגן און ווארט זענען ניט קיין אנטיטעזן. דאס איז דער משל און דאס איז איצט דער נמשל. ווען איך בין געווען א קינד און איך האב געליינט די ספרים פון ת"ח און ת"ט, די פּאָגראָמען פון כמעלניצקין, פלעג איך אליין ניט וויסן פון וואס ווערן נתפעל אין ביידע זינען פון ווארט, קדם. פון פאקט אז אזויפיל קהילות זענען אויסגעראטן געווארן, אדער פון אנדערן פאקט אז גלייך נאכדעם ווי די קהילה איז פארניכטעט געווארן, גלייך נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א אידיש לעבן, און שוין איז געקומען א רב, און שוין האט מען געמאכט א בית הקברות, מען האט שוין געמאכט א מנין, האט זיך שוין געטון. אייגנטליך איז כמעט ניטא א פאל אין די געשיכטע וואו א קהילה זאל בלייבן פארניכטעט, עפעס איז געבליבן און דאס לעבן האט זיך אנגעהויבן פונדאסניי, ביז נאכאמאל איז געקומען דער רוצח און ווידעראמאל אנגעהויבן פון אנהייב, און תמיד אין יעדער קהילה איז געווען א מין רבי נתן וואס האט אנגעשריבן דעם עמק הבכא, תמיד איז געווען איינער וואס האט געזאגט וואס קומט פאר, און וואס האט געפרואווט צו דערציילן פאר די קומענדע דורות. אין אונזער דור אליין בין איך אפט מאל געפלעפט מיט שטאלץ און מיט עניוות. צו זען די וויכטיגקייט וואס מיר האבן צוגעצויגן און צוגעגעבן צום ווארט. שטעלט אייך פאר אז ניט בלויז אין ווארשעווער געטא און אין ביאליסטאקער געטא און אין די אנדערע געטאס איז תמיד געווען א היסטאריקער וואס האט געשריבן. אין טרעבלינקא איז געווען א היסטאריקער. אן אפיציעלער היסטאריקער וואס האט מיטגעארבעט מיט דעם קאמענדאנט פון לאגער, מיטן אידישן קאמענדאנט, און ער האט געפירט א טאגבוך אין אוישוויץ אליין, אין סאמע גיהנום פון אלע גיהנום'ס, אין דער סאנדערקאמאנדא האט מען ניט לאנג צוריק ערשט אנדעקט פאפירן אין פלעשער באהאלטן אויף דורות, וואו מ'האט דערציילט וואס דארט איז פארגעקומען. איז גיט זיך א טראכט, אויב מ'האט איצט געפונען נעבן ים המלח די מגילות גנוזות, איז צוויי טויזנט יאר נאך בר כוכבא, און מ'האט איצט געפונען דאקומענטן אין אוישוויץ,

פון די חורבן געשיכטע ביכער ווייסן מיר היינט אז די מערסטע אידן וואס האבן געפרואווט זיך ראטעווען, דער מאטיוו איז ניט געווען צו בלייבן לעבן, נאר צו דערציילן. צו דערציילן וואס קומט פאר. נישט בלויז צו ווארענען, צו דערציילן, זאל מען וויסן. ניט אומזיסט איז אונזער פאלק באצייכנט געווארן אלס עדי השם, מיר זענען די עדות אין דער געשיכטע, מיר דארפן תמיד עדות זאגן. איז אויב מיר זעען זיך אלס עדות, ווערט דאס עדות זאגן אליין א קריטעריום. וואס הייסט? יעדער דיכטער און יעדער שרייבער איידער ער גייט נעמען די פען אין האנט און זאגט אקדמות מילין ושריות שותא, דארף ער טראכטן צי די בארעכטיגונג איז פאראן, צי ס'האט עפעס א צוזאמענהאנג מיט דעם וואס איז געשען און מיטן מאטיוו פון עדות זאגן. אפטמאל גלייב איך אז קיינער קיינער קען קיין אמת'ער עדות נישט זיין, מיר זענען צו שוואך און סיך פענעס צו ארעם, די וויזיע איז פיל פיל ארעמער אין דעם פאל פון דער ווירקליכקייט. מיר האבן נישט די פאנטאזיע זיך פארצושטעלן כאטש א טראפן פון דעם וואס איז געשען, איז דערפאר זענען קיין ראמאנען, אמת'דיגע ראמאנען, ניטא, און דערפאר זענען קיין ביכער ניטא, איז ווער ווייסט, אפשר וואלט מען געדארפט שווייגן. און אנזאמלען אזוי פיל שווייגן ביז ס'וועט אויסברעכן און דורכברעכן אלע מויערן. דעם דאזיגן שווייגן קען קיינער אליין ניט אויסדריקן, מ'פרובירט דא און דארט, איר מעסט דאס עדות זאגן לויט זיין שווייגן, און אביסל פון דעם שווייגן דארף איך צוריק צו קומען צו חוה ראזנפארב אין אירע לידער. ווי מיר האבן געזאגט פון אנהייב, זינגען לידער איז אן ארט שווייגן, פארוואס? ווייל מען וואלט געקענט עפעס אנדערש זאגן אויף דעם ארט. דאס צמצום'דיגקייט, דאס איינגעהאלטנקייט, און די באשיידנקייט, דאס שטיין אין דער זייט, איז שווייגן. איר האט איצט געהערט אויף ענגליש איר ליד דאס שולעכל. איך האלט אז ס'איז ווערט כאטש ציטירן אפאר אפשניטן אין אידיש, און איר וועט פילן פיל מער. ווי וואס איך קען זאגן וועגן ליד אליין אין ליד אליין. איך וואלט אריינעגאנגען אין א שולעכל ערגעץ אין א ווינקעלע פון שטאט צי אינמיטן פון א פעלד צי אויף א הויעכן בארג, געזעצט זיך אויף א שטולעכל און געווארט אויף גאט. און ס'וואלט אן עדה פרומע דארט מיט מיר געווען, צעפליסטערטע, צעטפילה'טע, צעשיינטע. און דאָרט װאָלט איך דעם קװאַל פֿון טרערן ניט דערװײנטע לױזגעמאַכט און אױפֿגעמאַכט מײַן האַרץ פֿאַר אים. מײַן ליבשאַפֿט זאָל אַ פֿלי טאָן אים אַנטקעגן, װי אַ טױב אַ פֿרײַגעלאָזענע פֿון שטײַג. איך װאָלט ניט געבעטן בײַ אים גאָרניט ניט, נאָר פֿילן װאָלט איך בלױז געװאָלט, אַן אָפּשײן פֿון זײַן גוטן בליק, אַ פֿינגער פֿון זײַן שטאַרקער האַנט באַרירן זאָל מײַן קאָפּ. ווייל איך האב שוין מער קיין טאטן און קיין מאמע ניט און עס איז שווער פאר'יתומ'ט צו זיין אויך פון גאט, עס פירט מיך מער ניט קיינער און איך ווייס ניט וואו צו גיין, און טויזנט ווייטיקן פון יעדן טאג קען איך ניט צעבינדן און איך קען זיי ניט פארשטיין, און ס'קלאמערן זיך קינדער מיינע צו מיין קלייד, וואס זאל איך זיי זאגן ווען זיי פרעגן מיך וואוהין דער טאג פארגייט? אז איך ווייס עס ניט אליין, וואלט איך אריינגעגאנגען אין א שולעכל צו זיצן מיט אן עדה פרומע וואס זענען צוגעגארטלט צו זיין פעסטע שטריק, און סיי אין אומגליק סיי אין גליק טוען זיי אים לויבן, לויבן. איך וואלט וועלן וויסן פונקט ווי זיי אז ער איז דא, אז ער איז פאראנען, אז ס'איז אלץ בסדר מיט דער וועלט און אויך מיט מיר. אז דורך אלע מויערן מעג זיין ווי שטארק פארשטעלט אז דורך דער פינסטערניש פון חשכ'סטן פארשטאנד פירט צו אים א טיר און ער איז הינטער איר און ער ווארט און ער שטרעקט אויס זיין האנט פון דעם תהום צו דערהויבן איך וואלט געוואלט גלויבן גלויבן גלויבן וואלט איך אריינעגאנגען אין א שולעכל און געווארט אויף גאט נאר איך קען אהין ניט גיין. כאטש סגייט מיר אויס דאס חיות ווי די פרומינקע צו זיין ווייל איך האב צובראכן האלז און נאקן, פאלנדיג פון ברענענדיגע ווענט האב איך ניט קיין פיס האב איך ניט קיין הענט, מוז ער מיך אליין צו זיין שולעכל דערטראגן און אויף די פיס זיינע אויף געטליכע מיך פירן און אויסטרעטן פאר מיר דעם וועג פון דארט וואו מען האט אים אליין פארזיגלט אונטער אייזערנע טירן. ווארט איך אויף אים, א בלינדע און א לאמע, א טויבע און א שטומע, אין מיין ווינטיגן ווייטיג געצעלט, ער זאל מיך פירן אין א שולעכל ערגעץ אין א ווינקעלע פון שטאט, צו אינמיטן פון א פעלד, צו אויף א הויעכן בארג. ציטער איך דערווייל פון קעלט. דא איז פאראן א פראגע, און דאס איז די צענטראלע פראגע פון דיכטונג און אויך פון אונזער דור. אויב שווייגן, ווי אזוי? ביז ווען? שווייגן קעגן גאט, מיט גאט, רעדן אנשטאט גאט, פאר גאט, און אפשר ניט שווייגן. פארוואס הייסט דאס בוך ארויס פון גן עדן? איר האט געהערט צוויי קאמענטארן, איך וואלט געוואלט געבן א דריטן, און איך האב מורא אז דער דריטער איז א מורא'דיגער.

און אפשר איז גאט און דער שטן איין געשטאלט? איז אויב אזוי, אויב שווייגן און רעדן קענען זיין איין פונק און איין פייער, הייליג פייער, טמא'דיג פייער, איז אפשר די מלחמה געווען דער גן עדן? דאס איז א מורא'דיגע פראגע מיר מוזן זיך אלע שטעלן. א פראנצויזישער פאעט אלפרעד דע מוסעי זאגט ערגעץ וואו, איך בין א קינד און די וועטיג איז מיין לערער, און קיינער קענט זיך ניט אליין אויב ער האט ניט געליטן. וואס וואלט אלפרעד דע מוסעי געווען ווען ניט זיינע ליידן? און וואס וואלט חוה ראזנפארב געווען ווען ניט די מלחמה? און וואס וואלט איך געווען ווען ניט די מלחמה? כ'קען אייך גאראנטירן איך וואלט ווייטער געהאט מיינע פאות, און איך וואלט זיך נישט אפגעבן מיט קיין שרייבן ראמאנען פאר פראנצויזן אדער פאר ענגלענדער פאר אמעריקאנער, איך וואלט ווייטער געלערנט א בלאט גמרא, און ווער ווייסט עס וואלט אפשר געווען בעסער. אפשר, מסתמא געווען בעסער. איז אפשר די מלחמה געווען דער גן עדן? ווען איר לייענט דאס בוך, טראכט וועגן דאזיגן גן עדן, און איר וועט דערגיין זייער ווייט, זייער ווייט, ממש צו די גרעניצן פון שאפונג, דאס הייסט צו די גרעניצן פון יאוש.